וואס איז ידוע דער סיפור דר' בן גימ'? ס'איז ידוע דער סיפור פון די מאמר איז פון רבי'ן נשמתו עדן וואס איז געווען אמאל די קביעות די זעלבע זאך אזוי ווי היינט און ער האט און ס'איז געווען די חזרה בזמן הרגיל נאכער האט זיך אויכעט פארצויגן ביינאכט אף על פי סדר. וואס אף על פי אז אין די מאמר איז נאר די התחלה מיטן סיום אין עניינים וואס איז פארבונדן מיט מיט די זאכן פון תשעה באב, ציון במשפט תפדה, מה שאין כן שפעטער אין דער תוכן המאמר רעדט זיך גאר וועגן אנדערע עניינים. אין מאמר איז גערעדט פשוט ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה וואס אין דערויף איז פראנען. דער דיוק אויף פארוואס הערשט הייסט עס דא אידן מיטן נאמען ציון, און ציון איז בכלל די נאמען פון א שטאט, וואס עפעס דא הייסן אידן בשם ציון, וואס עפעס דווקא הייסט עס מיט דעם נאמען. אויכעט איז ער מדייק וואס מען זאגט פריער איז פראן במשפט תפדה און נאכער ושביה בצדקה, פריער משפט און נאכער צדקה, וואס דאס איז דאך צוויי עניינים. און דא בשעת מעשה איז געוועזן אז ניטנאר וואס דאס איז צוויי באזונדערע עניינים נאר ס'זיינען נאך צוויי עניינים הפכיים, אז מען זאגט משפט, משפט איז דאס דער טייטש א זאך וואס קומט, וואס דארטן דאס נישט קען דאס קען נישט זיין קיין ענין פון צדקה ביים משפט, אזוי ווי עס שטייט אז לא תכיר פנים במשפט טייטשט רש"י, אז דאס הייסט אז מען קען נישט להדר פני עני במשפט קען מען נישט, ס'איז א ענין פון צדקה קען נישט זיין קיין צדקה, ולאידך דארטן שטייט אז קען נישט זיין קיין צדקה און דאס וואס קומט זיי על פי משפט קומט עס און ס'איז גאר נישט שייך עס אנדערש. דאס קומט דאך על פי משפט. מה שאין כן ביי צדקה איז דאך נישט אזוי, צדקה איז ענין פון צדקה אויכעט אין די ביידע נקודות. איז וואס זאגט ער, די ביידע ענינים, פריער זאגט ער במשפט תפדה און נאכער ושביה בצדקה. און אויכעט נאך א דיוק וואס פריער וואס ס'איז פראנען פריער תפדה און נאכער ושביה, וואס דאס אויכעט צוויי ענינים. אז מען זאגט תפדה הייסט דאס אויסלייזן, ושביה איז פראנען אויכעט דער פירוש ושביה מיינט ווי אומקערן זיך.

וואס וואס איז די זאך פון אור איז פארשטאנדיג אז אין אור איז נישטא קיין גלות, ווארום מ'זאגט אז אפילו מעט אור איז דוחה איז דוחה איז דוחה הרבה חשך איז אפילו ס'איז א מעט אור ווערט אויכעט נדחה דער חשך. פיט וואס. איז וויבאלד עס ווערט נדחה דער חשך ווערט דאך אויס חשך ס'איז אפילו בשעת ער שטייט שוין אין אזא מין דרגה וואס איז שייכות צו מעסטן דאס אין א גדר פון אסאך פון הרבה ומעט איז אפילו די דרגה אין אור זאגט מען ווערט אויכעט נדחה דער חשך איז אפילו אין יענע דרגה איז מצד דערויף אז ס'איז פראן די הבדלה בין אור ובין החשך איז אז ס'דא די זאך פון אור איז דאך במילא ניט שייכות קיין חשך איז דאך ניטא קיין חשך.

ווארום מצד דערויף איז שוין שייך אז ס'מער ניט ווי אין א מקום געפינט זיך פון גלות, וואס דאס איז דער ענין פון שביה, מצד דערויף אז ס'איז דער אייבישטער פארבונדן די נשמה מיטן גוף בכח המפליא לעשות, און דער גוף געפינט זיך אין גלות, איז במילא די נשמה געפינט זיך אין אזא מקום, אבער עס פאסט נישט קיין ענין פון פדיה, ווארום וויבאלד דאס איז דאך א חלק אלקי ממעל ממש.

פֿאַראַן אָבער דער ענין וואָס מע זאָגט אַז אויף דעם דאַרף האָבן דעם ענין פֿון פּדיה טאַקע, הייסט טאַקע אַ ענין פֿון גלות ממש, וואָס אָט דאָס איז דער גוף, וואָס מצד דעם ענין פֿון גוף אויף דעם פּאַסט דער ענין פֿון גלות, און דאָ איז די כּוונה אין דעם ענין פֿון גלות, אַז דורך דעם ווערט אויפֿגעטאָן דער יתרון, דער יתרון אור מן החשך, און נאָך מער איז דער יתרון לחכמה מן הסכלות, און מצד וואָס איז עס? דאָס איז טאַקע מצד דעם גוף, אַז דאָ פֿירט זיך דורך די כּוונה, וואס נתאוה הק' ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, מען דארף האבן דעם תחתון גופא דעם תחתון ממש, און דא איז פאראנען א ענין פון חשך, און דאס ווערט נהפך, איז דא ווערט דער יתרון אור, און דאס איז דער ענין פון דירה בתחתונים, וואס צוליב דערויף איז דאך געוועזן די ירידת הנשמה למטה. וואס דורך דעם וואס דורך דעם ווערט ווערט אפט אלדינגס צוליב וואס בכדי צו דורכפירן די כוונה וואס מען זאל איבערמאכן דעם תחתון אז דער עה דער חשך וואס דא פאסירט איז דער חשך הגלות פון גוף און אט דא זאל נהפך ווערן. וואס דאס איז א ענין וואס די נשמה וואס דאס טוט זיך אויף איז דורך דעם ענין פון פון תורה ומצוות בכללות דאס ווערט זיך געטיילט אין די דריי קווין תורה עבודה גמילות חסדים און דורך דערויף ווערט עס אויפגעטאן און דאס וואס די נשמה קומט אראפ למטה איז דאס א ענין וואס זי איז מבטל איר מציאות דאס איז אליין א ענין פון ביטול ווארום לגבי די נשמה איז דאך דאס א ירידה. דאס וואס די נשמה קומט ארונטער למטה, פריער איז זי געווען אין א דרגה, אין א דרגה נעלית ביותר חי הוי' אשר עמדתי לפניו, און פון דארטן קומט זי ארונטער למטה, איז דאס א ענין וואס זי איז מבטל איר מציאות, צוליב וואס? בכדי צו דורכפירן דעם ענין פון תורה עבודה גמילות חסדים, וואס דאס קען זיין דווקא למטה אין גוף בגשמיות, און ווי ער זאגט אין תניא אז די נשמה קען נישט מקיים זיין סיידן על ידי שפתיים הגשמיים. ועל דרך זה בנוגע אנדערע איברים הגשמיים צוליב דעם קומט ארונטער די נשמה למטה אז זי זאל דורכפירן די תורה עבודה גמילות חסדים דאס איז א ענין וואס דאס איז ביטול המציאות שלה בכדי צו דורכפירן די כוונה פון דירה בתחתונים און ועל ידי זה ווערט אויפגעטאן א עליה אויכעט אין דער נשמה. דאס אז דאס וואס דאס איז די כוונה אין דערויף איז אז דאס וואס זי קומט אראפ איז אין גוף און ניט דער פשט דאס זאל פארבלייבן צוויי זאכן אז פראנען דער ענין פון נשמה און פראנען דער ענין פון גוף באזונדער נאר וואס דאס ווערט פאראיינציקט דאס ווערט איין זאך וואס דעריבער איז די עליה ווערט אויכעט להנשמה על ידי הגוף אז דורך דעם וואס דער גוף פירט דורך די כוונה דער תחתון ווערט אויכעט א עליה צו די נשמה. וואס ווערט איין זאך משכני אחריך נרוצה וואס דאס וועט זיין לעתיד לבוא וואס יעמאלט וועט דאך זיין זיין נשמה תקבל מהגוף זי טוט דאס פארוואס איז דאס דורך דעם וואס זי ווערט איינס מיט די גוף איז במילא איז זי מקבל פון דעם גוף וואס על דרך זה וואס מען זאגט לעתיד על דרך זה איז אויכעט איצט וויבאלד ס'איז דאך תלוי במעשינו ועבודתינו איצט. און אט איז דאס וואס מען זאגט דעם ענין פון ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה, עס איז פאראן דער ענין פון ציון. ציון הייסט דאס וואס מען זאגט אז עס גייט אויף דעם אידן ווי בשעת א ווי ער זאגט פארוואס הייסט ער ציון, און ווי ער ברענגט זיך וואס שטייט אין ירושלמי אז חזרנו על כל המקרא און מ'געפינט ניט אז אידן זאלן ווערן אנגערופן ציון חוץ אט אין דעם פסוק וואס דארטן ווערט רעדט זיך וועגן די דריי זאכן פון תורה עבודה גמילות חסדים ואשים דברי בפיך וואס דאס איז תורה ובצל שמים ובצל לנטוע שמים וליסוד ארץ. וואס דאס איז קרבנות וואס על זה איז קיים שמים וארץ, און אויכעט דער ענין פון גמילות חסדים מיט תורה רעדט ער אין דעם פסוק וואס צוליב די דריי זאכן ווערט אנגערופן א איד בשם ציון, וואס ציון איז אויכעט מלשון סימן, אז דאס איז דער סימן אז מ'זאל ניט פארלארן ווערן חס ושלום, איז וואס איז דער סימן איז עס דורך דעם ענין פון די דריי קוין, און דערויף איז פאראן די צוויי ענינים פון במשפט תפדה ושביה בצדקה, פאראן דער ענין פון במשפט תפדה וואס דאס איז מצד די ענינים. וואס מען זאגט פון דעם גוף, וואס דא איז טאקע ענין פון א גלות ממש און אויף דערויף, איז דאס פאראן ענין פון פדיה. פאראן אבער דער ענין פון ושביה, וואס ווי געזאגט פריער דאס איז מער ניט ווי אומקערן פון מקום, וואס דאס גייט אויף דעם ענין פון די ענייני הנשמה. און דאס איז ער מדייק דא במשפט תפדה ושביה בצדקה, פריער איז טאקע אויף די ענייני הגוף וויבאלד אז ער איז דאך טאקע ממש אין גלות און דא איז די הפיכה און ער טוט די עבודה און ס'ווערט מצד הגוף עצמו איז דאס איז במשפט תפדה. דאס ענין פון משפט וואס מען דארף גארנישט שענקען אויף דערויף איז טאקע דאס איז דאך במשפט און דאס איז דאך שוין זיכער א זאך עפעס וואס דאס איז שוין וואס איז ווערט און מען קען דאס מאנען על פי משפט ואדרבה איז דאס שוין איז שוין צייט געוועזן גענוג פריער אויף צו אויפטון דאס כלו כל הקיצין שוין פארוואס ווארום מצד דעם גוף האט זיך דאך שוין דער ענין זיכער אויפגעטון. ווארום ער ער האט דאך דאס געט ער ער האט דאך געטאן ער איז דאך אין גלות, נאכער רעדט ער בנוגע לנשמה, אז בנוגע צו די וואס ביי זיי מער ניט וואס איינער וואס מען איז נישט געגאנגען אין גלות, איז אויך דארטן טוט זיך אויך אויף די עליה, נאר דען דאס איז בצדקה, פארוואס איז דאס בצדקה, דא פאראן צוויי עניינים דער רבי האט געזאגט איין זאך ער זאגט בצדקה, דאס איז דאך נישט אן ענין וואס איז מצד עצמו, דאס איז מצד הגוף, אבער דאס איז דאך נישט מצד הנשמה עצמה, איז דאס ענין של צדקה, און אויך וואס קומט ער דורכדעם צו, קומט ער צו צו אן עילוי נעלה ביותר. דאס ענין פון צדקה איז נישט קיין ענין פון על פי משפט, נאר ס'איז אן ענין פון צדקה וואס קומט צו אינגאנצן צו א העכערן עילוי, וואס דאס וואס ער רעדט דארט אין דעם מאמר אז די אלע דרגות וואס דאס ביזל די העכסטע דרגה אין אור, וואס דאס איז דער ענין פון ביטול דמערע ודילא לעצמי, איז דאס קומט איז דאס אבער דערויף טוט זיך אויף צו נאך א העכערן עילוי, דער ענין זיין שוין בגוף לאשתאבא בגופא דמלכא אין עצמות, און וואס איז כמבואר בליקוטי תורה בכמה מקומות מיט דעם ביאור וואס מיינט לאשתאבא בגופא דמלכא וואס דאס איז העכער לגמרי פון גדר פון אור, איז דאס איז א ענין פון צדקה, צו דאס אינגאנצן ענין בדרך הבדלה, וואס דאס אינגאנצן א ענין פון נפש. און אט דאס איז דער תוכן וואס ער זאגט אין די הפטרה פון סיום משפט פון חזון, וואס דאס רעדט ער זיך אין חזון ישעיה. וואס ישעיה איז דאס דאך עניינו וואס איז כמבואר בכמה מדרשי חזל אז ישעיה דאס איז עניינו פון ישועה וגאולה. און וואס רעדט זיך אין שפעטערדיגע פסוקים רעדט זיך גאר עניינים פון היפך. איז הא כיצד ווי שטימט דאס נאר וואס דען אט דאס זאגט ער אז וואס איז דער גאנצער ענין פון דעם גלות איז דאס. איז ער מסיים מיט דער הפטרה וואס הכל הולך אחר החיתום אז דאס איז ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה וואס דאס איז די גאנצע כוונה און דער תוכן פנימי פון דעם גאנצן ענין וואס רעדט אין די פסוקים שלפני זה אז זאל זיין די עליה וואס קומט ארויס אט על ידי הירידה פון גלות סיי בנוגע דעם ענין פון תפדה און אויכעט בנוגע די ציון יעדער נשמה און נשמה זאל זיין בצדקה דאס זאל זיך אויפטון אלדינג בקרוב ובגלוי ביז אן אופן פון מיד הן נגאל. שבת דארף מען דאס זיין האבן א זהירות יתירה עס זאל נישט אנרירן בפרהסיא עניינים וואס איז היפך פון שבת עניינים היפך השמחה וואס דאס איז איינער פון די טעמים אויף די התוועדות פון היינט ווארום וויבאלד אז בכל שבת אין די לעצטע שבתים געוועזן א התוועדות איז אויב היינט חס ושלום זאל נישט זיין וועט דאך דאס זיין א ענין פון היפך איז כשם ווי מען דארף האבן די זהירות אין די עניינים וואס איז פארבונדן מיט תשעה באב איז על אחת כמה וכמה אז מ'דארף האבן די זהירות אויף נישט אנרירן פארקערטע עניינים וואס איז אז ס'זאל נישט פעלן אין די עניינים פון קו הנחמה והגאולה ובפרט אז די עניינים פון קו הנחמה איז דאך פארבונדן זעט מען אפילו בתשעה באב בעצמו. וואס מען זעט דאך אז פאראנען די אז ס'איז פאראנען די ברכה וואס מען האט מתקן געווען די ברכה נחם וואס איז דאך דער ענין פון נחמה גאולה וואס מען האט עס מתקן געווען זאגן דאס פעם אחת בשנה איז ווען האט מען אויסגעקליבן דעם פעם אחת בשנה דווקא ווען דווקא בתשעה באב און כאטש אז מען זאגט דאך דאס טאקע בתשעה באב לאחר חצות אבער דאך אדרבה ס'איז דאך פאראן אין גמרא אז לאחר חצות יעמאלט איז גאר געווען דער עיקר שריפת המקדש און פון דעסט וועגן האט מען אויסגעקליבן דווקא אויף דערויף דווקא אויף דעם זמן דעם ענין הנחמה והגאולה אין יענעם זמן דווקא און וואס פאר א נחמה און גאולה דער ענין פון די גאולה העתידה ווארום דווקא מצד דעם גודל הירידה איז יעמאלט די עליה ביותר וואס דאס זעט מען דאך אויכעט בנוגע וואס יעמאלט איז נולד משיחן של ישראל דווקא בתשעה באב און דווקא לאחרי החורבן און וועלכער משיחן של ישראל איז ווען מ'רעדט וועגן משה רבינו איז ער נולד בז' באדר גאר א אנדער זמן וואס משה רבינו איז דאך הוא גואל ראשון הוא גואל אחרון אבער פון דעסט וועגן בגילוי איז דאך ענינו נאר גואל ראשון און דאס איז אן אנדער זמן אפילו דוד המלך ודוד עבדי נשיא להם לעולם, און זיך אויך פארבונדן מיט משיח'ן, איז אויכעט ווען איז זיין זיין יום הולדת איז גאר בחג השבועות. עס שטייט אז סיי זיין יארצייט איז בחג השבועות, און הקדוש ברוך הוא ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום איז אויך זיין יום הולדת בחג השבועות, וואס דאס וועגן דוד המלך, וואס דאס אויכעט נאך נישט בגילוי אזוי שטארק, מה שאין כן משיח בן דוד, אט דער מושיען של ישראל, די גאולה השלימה, איז דאס זאגט דערציילט דער מדרש, אז ווען איז ער געבארן געווארן? דעם ערשטן מאל איז בשעת אז געת הפרה און דערציילט אויף וועגן דעם חורבן, איז גלייך א רגע לאחרי זה איז יעמאלט נולד מושיען של ישראל, זעט מען דאך אז דער ענין פון די גאולה השלימה איז דווקא אין דעם גודל הירידה, יעמאלט איז דער ענין פון קו הנחמה בתכלית השלימות. דאס איז דאך אט דאס אפילו בנוגע לתשעה באב בעצמו, דארט זאגט מען אויכעט אז יעמאלט דארף זיין דער ענין פון קו הנחמה, על אחת כמה וכמה אז מען רעדט אין דעם שבת שלפני תשעה באב, איז דאך יעמאלט אוודאי אזוי, דאס גיט דאך נאך אט דאס א טעם און א הסברה אויף נישט אויף זיין זהיר אין דערויף אויף נישט ממעט זיין אין דערויף אין די עניינים וואס איז פארבונדען מיט די נחמה פון שבת שלפני תשעה באב ובפרט וואס דאס איז דאך אן ענין וואס אויב ניט וואלט דאס געווען ענין של בפרהסיא ובפרט נאך ווי ס'איז ידוע די תורה פונעם אלטען רעבן. וואס דער רבי נשיאינו האט עס פארשריבן און געהייסן אפדרוקן און מפרסם געוועזן, אז וואס א חסידישע התוועדות טוט אויפעט וואס אפילו א מלאך מיכאל טוט עס נישט אויפעט איז דאך אוודאי זאל מען דארפן דאס נישט ממעט זיין אין דעם. אף על פי כן שטייט דאך אין מגן אברהם. אז בשעת ס'איז חל בשבת בתשעה באב אדער בשבת ווען ס'איז חל בערב תשעה באב לאחר חצות זאגט דער מגן אברהם אז די ענינים פון תורה זאל מען לערנען די דברים המותרים בתשעה באב און ס'איז דאך ידוע אויף וויפיל דער אלטער רבי האט מחשיב געוועזן דעם מגן אברהם בנוגע לפסק הלכה איז במילא אל תמנע טוב קען מען דאך אויספירן אז די ענינים וואס מען וועט רעדן איצטער אין תורה וועט עס זיין ענינים וואס איז פארבונדן מיט דברים המותרים בתשעה באב. מיטן אויסקלייבן די ענינים. וואס הייסט אויסקלייבן? בשבת איז דאך בורר אסור, דאס איז דאך אבער א ענין פון בורר אוכל מתוך אוכל, דאס רעדט מען דאך אלץ אין תורה גופא, וועט מען אויסקלייבן די ענינים וואס איז פארבונדן מיט תשעה באב, אנהייבנדיג פון די ענינים פון שבת חזון, וואס דער ענין פון שבת חזון איז דאך ידוע דער מאמר פון צמח צדק וועגן די ג' שבתות פון בין המצרים, איז ער מבאר דארטן אז ג' אז יעדער שבת האט אין זיך צוויי מדריגות, פראן איז די דרגה וואס כמבואר במקום אחר, ס'פראן די דרגה פון שבת וואס דאס איז ערנאך פון ששת ימי החול פון ימי המעשה, און פראן די דרגה די העכערע וואס איז העכער לגמרי פון ימי החול, וואס דאס שטייט דאך אז כל עסקא דשבתא כפול, איז פראן צוויי דרגות אין שבת, וויבאלד אז בבין המצרים פראן ג' שבתות, איז במילא צוזאמען איז דאס זעקס. יעדער שבת איז כולל אין זיך כל שבעת ימי השבוע, וואס דערפאר הייסט דאך אויכעט שבת איינע פון טייטשן דאך די וואך, אז דער שבת איז כולל אין זיך די אלע זיבן טעג פון וואך, איז בשעת מען זאגט אז ס'איז דא דריי שבתים בבין המצרים וואס יעדער איינער פון זיי האט אין זיך צוויי דרגות איז דאס זעקס, און יעדער איינע כולל אלע זיבן טעג איז זעקס מאל זיבן דאס איז מ ב. וואס דאס איז פארבונדען מיט די מ ב מסעות, וואס עניינו פון די מ ב מסעות איז דאך אלה מסעי וואס אידן זענען ארויסגעגאנגען פון ארץ מצרים געגאנגען צו ירדן ירחו געגאנגען צו די גאולה, ס'איז אז דאס איז דער ענין פון די ג' שבתות שבבין המצרים אז אין זיי גייט מען מען גייט ארויס פון מצרים, פון גלות, וואס כל הגלויות איז נקראו על שם מצרים שמצירים לישראל, אזוי אז אין וועלכע דרגה מען זאל נישט שטיין, אפילו אין בעסטן גלות, איז דאס נאך אבער אלס א ענין פון מצרים, ווארום וואו איז דער ארט פון א אידן, דער ארט פון א אידן דארף זיין מרחב, סיי אין רוחנית, וואו א איד איז פארבונדן מיט מרחב העצמי און אויכעט אין גשמיות דארף ביי אים זיין תכלית ההרחבה. און די מ ב מסעות איז ארויסגיין פון מצרים און גיין צו דער גאולה, און דאס איז דער ענין פון די ג' שבתות, וואס דאס איז דער ענין פון די מ ב מסעות, דאס איז בכלל דער ענין פון די אלע דריי שבתים, אין די דריי שבתים גופא איז דאך שבת חזון דער דריטער און דער לעצטער שבת, איז דאך מעלין בקודש איז דאס דאך נאך א העכערע דרגה, וואס אזוי דאס איז דאך אויכעט וועט מען. די מעלה פון די הפטרה פון שבת חזון אז יעדער הפטרה זאגט אויך א קטן, משא כ די הפטרה דארף האבן א גדול דווקא, איז דער ענין וואס מען רעדט אין די מעלה פון די ג' שבתות שבבין המצרים אז עניינם איז אז ארויסנעמען פון מצרים און גיין צו די גאולה איז דער עיקר ענין איז בשבת חזון איז דאס נאך מער וואס דאס איז וואס דער צמח צדק איז דארט מסיים אין מאמר אז חזון איז מלשון ותחזינה עינינו. וואס דער ענין פון ותחזינה גייט דאך אויף די גאולה, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, איז דאס דער קשר פון די עניינים, אז די ג' שבתות שבבין המצרים, דאס דער ענין פון מ ב, די מ ב מסעות וואס מען גייט פון מצרים צו די גאולה, און דער עיקר ענין איז דערויף מיט די ג' שבתים איז אין שבת חזון וואס יעמולט מלשון ותחזינה עינינו, וואס דאס איז דער תוכן פון מאמר פון צמח צדק. און דערויף קומט נאך צו. דער פירוש פון דעם בארדיטשובער, וואס בארדיטשובער רב איז געווען דער מליץ יושר אויף כלל ישראל במשך פון אלע דורות, און ער האט זיך אויכעט געטייטשט די פסוקים פון שבת חזון, דאך פראנען ידוע די פירושים וואס ער האט געטייטשט אלסדינג למעליותא, אזוי ווי דער טייטש פון עם כבד עון וואס שטייט אין דער הפטורה האט דער בארדיטשובער געטייטשט אז עם אפילו בשעת אידן שטייען אין א דרגה פון עם, און מלשון עוממות, איז דאס אויכעט כבד עון, און בשעת מען רעדט וועגן א ענין פון עון, איז דאס די שווערסטע זאך וואס קען ביי זיי זיין, כבד עון. ועל דרך זה די שאר הפסוקים. איז דאך ידוע וואס דער בארדיטשובער זאגט בנוגע שבת חזון, אז יעמאלט איז פראנען, וואס איז פראנען דער בגד יקר, דער בגד השלישי, וואס דער פאטער ווייזט צו דעם בן יקר, ווייזט ער אים צו דעם בגד יקר, ווייזט ער דאס צו דעם בן יקר, כאטש אז ער האט זיך פריער געפירט שלא כדבעי מיט די ערשטע צוויי בגדים, פון דעסטוועגן ווייזט ער אים דעם דריטן בגד, און ער זאגט אים אז אויב ער וועט זיך נאר אנהייבן פירן כדבעי, ס'איז דורך תשובה, וואס דאס קען דאך זיין בשעתא חדא ברגעא חדא, איז במשך איין מינוט אויב ער וועט זיך נאר מחליט זיין אויף פירן זיך כדבעי וועט ער אים געבן דעם דריטן בגד, און וואס נאך מערער, נאך אויכעט איצטער, נאך איידער ער האט תשובה געטאן, ווייזט ער אים שוין איצטער דעם דריטן בגד, מיט וועלכע כוונה, בכדי וואס, בכדי ער זאל תשובה טאן. וואס דאס איז דאך די כוונה, וואס מ'ווייזט אים דעם בגד, אויף ארויסרופן ביי אים די תשוקה ער זאל תשובה טאן און געבן אים דעם בגד. און דאס איז אויכעט קשור, פארבונדן, מיטן פירוש פון צמח צדק אז חזון מלשון ותחזינה עינינו, וואס דער צמח צדק זאגט דאך ווי געזאגט פריער חזון מלשון ותחזינה עינינו אז דאס איז פארבונדן מיטן בית השלישי, מיט די גאולה עתידה. אבער דארטן זאגט ער דאך מלשון ותחזינה וואס ותחזינה איז א לשון עתיד. ס'איז אבער חזון איז דאך א לשון הווה, ניט קיין לשון עתיד, און בשעת אז מ'זאגט אז דאס איז פארבונדען מיט די בית השלישי, איז דאך דער פירוש דערפון אז דאס איז שוין א לשון הווה, איז אויף דעם איז מבאר דער בארדיטשובער אז שוין איצטער ווייזט מען דעם בגד השלישי. און וואס אט דאס איז די כוונה פנימית פון דעם גלות גופא, אז וואס איז זיין כוונה? ער זאל ארויסרופן דער ענין פון דעם בגד השלישי, און דאס ווייזט מען בשבת חזון. איז דאך די טענה הידועה וואס שוטים פרעגן, וואס הייסט מען ווייזט? מען זעט דאך ניט? איז אויף דעם דאך דער משל הידוע צו דעם, מצד דערויף וואס ער פארמאכט די אויגן מיט די עפעפיים, דעקט ער צו די אויגן מצד דערויף וואס ער דער יצר אנסו מצד דערויף הייסט עס אז מען זעט נישט אז מען ווייזט נישט דא מיט ווייזן ווייזט מען און ער זעט עס אז ס'איז מער נישט וואס לפי שעה מצד דערויף וואס ער מאכט צו די עפעפיים און די ברעמען אויף די אויגן און מצד דערויף זעט ער נישט וואס דער אמת איז אז מען ווייזט שוין און ער איז א אדם בריא און ער האט א גוף בריא. ער האט געזונטע אויגן, און ער האט אויכעט די עפעפיים זיינע, די ברעמען זענען אויך געזונטע, נאר וואס דען, ס'איז שלא במקומו, וואס הייסט שלא במקומו? דארפן דארף זיין אז א איד דארף האבן סיי אויגן און סיי עפעפיים, נאר דען מ'דארף דאס נוצן יעדער מאל, ווענד זיך לויט וועלכע ענין, במקומו הראוי, בשעת מען ווייזט אים א גוטע זאך, יעמאלט דארפן די עפעפיים זיינע זיין אויבן אויף נישט צודעקן די אויגן ער זאל קענען זען, בשעת אז ס'האנדלט זיך וועגן א ענין בלתי רצוי יעמאלט דארף דאך זיין עוצם עיניו מראות, ווי אזוי איז עוצם עיניו מראות? איז ביי אברהם אבינו איז ער געווען א באלעבאס אויף אלע פינף חושים, איז ער געווען בעצם א באלעבאס אויפן חוש הראייה, ביי סתם א אידן איז אזוי קען ביי איהם זיין דער עוצם עיניו מראות, איז דאס דורך דערויף וואס ער דעקט צו די עפעפיים אויף די אויגן. נאר וואס דען, הייסט עס אז ער האט געזונטע אויגן, און האט געזונטע עפעפיים, און קען זיי נוצן אויף וואס ער וויל, נאר וואס דען, ער נוצט עס שלא במקומו. ס'איז אויף דעם זאגט מען אים, אז פאר מצד וואס איז עס דאס אלס א ענין וואס פארבונדן היינו כחולמים, ובשעת אבער זיך מתבונן זיין אין דעם ענין וואס שבת חזון גיט,

וואס האמור לעיל בנוגע שבת חזון איז דאך אין אלע יארן וואס אין שבת חזון דא קומט צו אין דעם יאר אז מען זאגט אז בשבת חזון איז דאס ערב תשעה באב וואס דאס איז גאר נאענט צו תשעה באב במילא כאפט זיך דער ענין די ירידה פון דעם גלות הערט זיך דא אן אלץ מערער, און מצד דערויף וואס הערט זיך אן די ירידה פון גלות מערער איז וויבאלד אז ירידה צורך עליה, און די עליה איז לעומת הירידה, כפי אופן הירידה, כמו כן איז אופן העליה, במילא איז די עליה נאך העכער. וואס דאס איז דאך דער ביאור וואס מ'זאגט בכלל אז דער ענין העליה פון דעם גלות איז אסאך גרעסער ווי די עליה פון דעם גלות הראשון, און אפילו גרעסער פון די עליה פון ווארום וואס אין גלות השני גופא אויכעט דרגות איז אין בנוגע גלות הראשון דאך לכתחילה נישט געוועזן לכתחילה נישט געוועזן אזא מין שטארקער גלות ווארום דאך א אין וואס נתגלה קיצו האט מען לכתחילה געוואוסט אז דאס א זמן קצוב אויף שבעים שנה איז די גלות נישט געווען אזוי גרויס מה שאין כן דער חורבן בית שני לא נתגלה קיצו איז דארטן די גלות אסאך גרעסער אין דערויף גופא. און דעם חורבן בית שני איז וואס א צייט ווייטער ווערט דאך דער גלות מערער ביז אין עקבתא דמשיחא איז אויב דער גאולה וואלט געוועזן מיט א זמן פריער וויבאלד דער גלות איז יעמאלט געוועזן נישט אזוי גרויס איז די עליה פון די גאולה וואלט אויך נישט געווען אזוי גרויס וואָס מיט וואָס דער גלות איז געוואָרן מערער און ער איז געוואָרן גרעסער און טיפער, ביז לחשך כפול ומכופל איז איצטער די עליה, וואָס וויילע דער גלות האָט זיך פאַרצויגן אַזויפיל און וויילע דער גלות איז געוואָרן גרעסער און וואָס אַ גרעסערע ירידה, במילא איז די גאולה איצטער וועט זיין נאָך גרעסער. און אין דערויף גופא וואס מ'זאגט שוין אזא טיפן חשך כפול ומכופל פון עקבתא דמשיחא אין דערויף גופא בשעת מ'כאפט זיך אז דא גופא איז צוגעקומען עפעס א ענין פון ירידה איז דאס נישט דער ענין אז דאס דארף אריינברענגען אין ייאוש חס ושלום און נישט ממעט זיין חס ושלום אין עבדו את הוי' בשמחה נאר מען דארף וויסן אז מפי עליון לא תצא מער ניט ווי צוליב והטוב, איז אָט דאָס, וואָס איז צוגעקומען נאָך אַ ענין של חשך, איז דאָס בכדי אויף אַרויסברענגען דעם והטוב, אויף אַרויסברענגען נאָך אַ גרעסערן עילוי אין די גאולה העתידה, און וואָס מיט דערויף אויך איז אין דעם זמן שלפני הגאולה נאָך מער שטאַרקן זיך אין די ענינים, וואָס בנוגע, על דרך זה בנוגע צו די קביעות פון שבת חזון בשנה זו, איז וואס פאר א שינוי הקביעות קען זיין בנוגע צו תשעה באב איז תשעה באב בנוגע לימי החודש והשנה איז דאך אלעמאל תשעה באב תשעה באב איז ניין טעג אין אב נאר דען עס קען זיין א נפקא מינה אין וועלכן זמן בנוגע אין וועלכן זמן בנוגע לימי השבוע איז דאס דער תשעה באב און ווי דאס איז בשנה זו איז דאס במוצאי שבת

און דאס איז מדגיש דעם ענין החורבן מערער ווי אין אנדערע יארן. איז דארף מען אבער וויסן, ווי געזאגט פריער, אז דאס בשעת וואס די ירידה כאפט א שטערקערע, און וואס אזוי ווי בשנה זו וואס דא איז די חורבן מער בהדגשה, איז צוליב וואס איז דאס? איז דאס צוליב ארויסרופן מער דעם והטוב, פארקערט אויף ארויסרופן א תוספות עילוי אין גאולה און א תוספות עילוי אין עבודה, אין עבודת השם בשמחה. בנוגע צו אלע עניינים, די עניינים פון הפצת היהדות, הפצת המעיינות, פון אלע מבצעים טון, און טון דאס אלסדינג בזריזות ובשמחה, וואס דורך דערויף איז יעמאלס פארשפ יעמאלס בייט מען איבער, אז אז אז ס'ווערט פונקט פארקערט, עס ווערט די אתהפכא, ווארום מ'זאגט אז דאס גופא איז די כוונה פנימית פון דער ירידה בכדי זאל ארויסקומען די עליה, במילא איז ניט נאר וואס עס ווערט בטל דער גלות, נאר אדרבה עס ווערט נהפך, אז אנשטאט דעם וואס מען זאגט דעם ענין פון מוצאי שביעית איז געוועזן יעמאלט דער חורבן, איז אנשטאט דעם פארקערט ווערט דעם מוצאי שביעית ווערט עס א שנת הקהל, הקהל וועט זיין דער קהל גדול יבואו הנה ישובו הנה און ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. און אזוי און אזוי איז אויכעט אין אלע עניינים ווערט עס אלדינג נהפך אז ס'ווערט די ימים ווי דער רמב ם זאגט אז ניט ווי דער רמב ם זאגט אין סוף הלכות תענית אז ניט נאר פריער זאגט ער אז די צומות וועלן בטל ווערן נאכער זאגט ער ניט נאר ס'וועט בטל ווערן נאר ולא עוד נאר ס'וועט נאך נהפך ווערן למועדים טובים און ווי ער פירט אויס איז ער מסיים דעם פסוק אז נאכדעם ס'וועט נהפך ווערן לימים טובים זאגט ער האמת והשלום אהבו. וואס וואס איז דא דער ענין פון האמת והשלום אהבו וואס דער רמב ם ברענגט אויך דעם סוף פסוק לכאורה נוגע נאר דער ענין פון למועדים טובים. נאר וואס דען איז דעם האמת והשלום אהבו אט דאס ברענגט ארויסעט די עבודה דורך וואס עס ווערט דער דער דורך וואס עס דורך וואס עס ווערט דער נהפך לימים טובים. ווייל מצד וואס איז געקומען דער גלות פון בית שני דאך געוועזן מצד ענין פון שנאת חינם. וואס דערפאר איז דאס דער ענין וואס לא נתגלה קיצם, ווי די גמרא זאגט אז וויבאלד ס'איז שנאת חינם דאס לא דא האט מען נישט וואס צו מגלה זיין ס'ענין פון חינם, דאס לא נתגלה איז תמורת זה, דארף זיין דער ענין פון האמת והשלום אהבו, דער ענין פון אהבת ישראל געבויט אויף האמת והשלום, און דאס טוט אויפעט אז ס'ווערט נהפך למועדים טובים. נאכער איז געוועזן דער מאמר.

איז מען אריין שוין פאר נאכט נאך די סעודה המפסקת און די חזרה האט זיך פארצויגן ביי נאכט, אף על פי אז אין דעם מאמר רעדט אויסער די התחלה מיטן סוף רעדט זיך גארנישט וועגן עניינים פון וואס איז פארבונדן מיט גלות וגאולה, רעדט זיך גארנישט וועגן עניינים פון תשעה באב, און אף על פי כן איז געווען די חזרה און און זיך פארצויגן נאכט פאר נאכט, דא האט ער געזאגט דעם מאמר בדרך סגנון של שיחה האט ער גערעדט דעם מאמר מיוסד אויף דעם מאמר פון עיין ד'. האט ער געזאגט כנהוג אלעמאל לערנען א ענין אין חומש מיט רש י, און א ענין אין זוהר, און א ענין אין אבות, און אויכעט אין די שבתים אין בית הבחירה. און במילא וועט מען דעם דעם שבת אויכעט לערנען, נאר וואס דען כמדובר לעיל פון מגן אברהם, אז מ'קען דאך לערנען דברים המותרים בתשעה באב, וועט מען אויסקלייבן אין די אלע עניינים, סיי אין חומש מיט רש י און סיי בנוגע דעם זוהר און סיי בנוגע אבות און סיי בית הבחירה עניינים וואס איז פארבונדן מיט תשעה באב, און אויכעט א פסוק, דעם ערשטע פסוק און דעם לעצטע פסוק מיט רש י אין איכה. און בנוגע חומש איז וואס דער איז פון די עניינים וואס איז פראנען אין היינטיגע סדרה וואס איז פארבונדן מיט וואס איז פארבונדן מיט איכה דא אין איכה א פסוק בכה תבכה בלילה שטייט דארטן אויף רשי אז וואס דער בכה תבכה בלילה דאס איז דער ענין פון דעם בלילה ההוא ווען ס'איז געווען די מרגלים.

און דאס איז פארבונדן דער פסוק ספעציעל מיט דעם ענין פון חורבן מצד צוויי ענינים, ערשטנס אז דאס איז דאך א ענין וואס רעדט וועגן חטא המרגלים, און נאך א זאך וואס ער זאגט דאך גם בי התאנף השם, אז וואס אז משה רבינו זאל נישט אריינגיין אין ארץ ישראל, גם אתה לא תבוא שם, ס'קאפיטל א' פסוק לז. אז משה רבינו זאל נישט אריינגיין אין ארץ ישראל, און עס איז דאך ידוע אז אויב משה רבינו וואלט יא אריין אין ארץ ישראל וואלט עס יעמאלט געוועזן א כניסה לארץ אויף אייביג, ווארום כל מעשי ידי משה איז דאך נצחיים, קומט דאך אויס אז וואס די סיבת החורבן איז דערויף וואס משה רבינו איז נישט אריין אין ארץ ישראל. וואס דא איז נישט מובן אז מ'האט דאך פריער געלערנט אז מצד וואס משה רבינו איז נישט אריין אין ארץ ישראל איז געווען מצד דעם חטא מי מריבה. וואס מי מריבה איז געווען אסאך שפעטער גארנישט פארבונדען מיט די מרגלים. און וואס איז דער קשר וואס ער זאגט גם בי התאנף השם אז דאס האט גארנישט צו טון מיט די מרגלים ס'געווען אסאך שפעטער. און דער פלא איז אז כמה מפרשים שטעלן זיך אויף דערויף, און דווקא רשי וואס ער איז מפרש פשוטו של מקרא, און רשי שטעלט זיך נישט אויף דעם אף על פי דאס איז דאך א שאלה אין פשוטו של מקרא. דאס איז בנוגע די חומש מיט רשי. ווייטער בנוגע אבות, וואס האט דער רבי געשטעלט אויף די משנה, דאס איז ער.

און דער רבי האט געזאגט אז בנוגע בכלל צי מען לערנט אבות היינט צי נישט, איז דאך ידוע אז ס'איז פראן דעות אין דעם, און נישט מיין ענין איז צו פסק'נען, צו פסק'נען שאלות בנוגע פוסקים, אוודאי איז נישט מיין ענין צו זאגן חס ושלום אז מען זאל נישט לערנען קיין אבות, דאס אוודאי נישט, וויל איך נישט פסק'נען. ובנוגע ובנוגע דערפאר איז אויכעט דער סדר איז דאך אלעמאל אז מען בלייבט לערנען נאך מנחה בלייבט מען לערנען אבות איז דעמאלט וועט מען ניט בלייבן אין שול נאך מנחה און איך וועל גיין בחדרי און וואס איך וועל טאן בחדרי וועל איך טאן אט אט דאס וואס ביי יעדער איינעם וועט אויסקומען ווי מען וואס ווי מען דארף טאן וואס יעדער איינער קען אליין נאכקוקן נאכקוקן די דינים. און אוודאי נישט מיין ענין זאגן אויף נישט לערנען, און איך וויל דאך ניט אריינגיין בין ההרים הגדולים, אבער על כל פנים בנוגע די משנה, איז דאך אוודאי קען מען לערנען, ווער ברענגט זיך דא צום סוף א פסוק אין איכה, א פסוק אין איכה קען מען דאך אוודאי לערנען, דאס איז גאר נישט תלוי אין די מחלוקת הפוסקים. וואס די פירוש הפסוק אין איכה ישב בדד וידם כי נטל עליו, איז די פירוש הפשוט דארטן איז, אז בשעת ס'גייט אויפן גלות און עס קען זיין די מציאות פון ישב בדד וידם און פון דעסטוועגן שווייגט ער איז דאס ער נעמט ער נעמט עס אן ער האט נישט קיין טענות פארוואס כי נטל עליו ווייל ער ווייסט אז דאס א גזירה פון אייבערשטן דאס איז די פירוש הפשוט פון פסוק אין איכה איז האט ער נישט קיין הבנה וואס דאס פאר א קשר וואס דא אין משנה רעדט ער אן אנדער ענין, ער רעדט בנוגע אחד שיושב ועוסק בתורה און הקדוש ברוך הוא קובע לו שכר, און ער ברענגט אויף דעם דעם זעלבן פסוק וואס דארטן רעדט ער בנוגע מקבל זיין די גזירה, וואס איז די קשר לענין? ווייטער בנוגע אין רמב"ם אין הלכות בית הבחירה, איך מיין בנוגע דעם זוהר פריער, איז קיין זוהר, קיין א, אויף היינטיקע סדרה איז נישטא קיין הערות אויפן זוהר, ס'אבער דא אן, אויכעט א פסוק אין איכה וואס איז פארבונדן וואס ער טייטשט אפעט אין תורת לוי יצחק, מסכת תענית, אין פסוק שטייט רבתי עם, נאנע פסחים, ברענגט ער אין מדרש אז וואס מיינט רבתי עם, ווי אזוי איז דאס געווען רבתי עם, אז היו משיאין, קטנה לגדול, היו משיאין קטנה לגדול, גדולה לקטן. איז אזוי בכלל דאך א קטן איז שווער זאל זיין דער ענין פון הולדה, בשעת אבער איינער פון זיי איז א גדול, פועלט ער שוין אויכעט אויפן צווייטן, און מצד דערויף דורך דעם וואס איז געוועזן גדולה לקטן וקטנה לגדול, און דורך דעם איז געוועזן געווארן רבתי עם. וואס דא האט דער רבי אנגעהויבן צו רעדן בנוגע אז דאס איז פארבונדן אויך מיט דעם ענין וואס מ'האט טאקע שוין א משך זמן נישט גערעדט וועגן דערויף דעם ענין פון פרו ורבו וואס דאס איז אבער אויכעט פארבונדן מיט דעם ענין פון די גאולה העתידה ווארום די גמרא זאגט אויך אז אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף במילא האט דער רבי מעורר געווען נאכאמאל אויף דעם ענין אז מ'זאל נישט טון קיינע זאכן מיט אויף אפהאלטן דאס חס ושלום. ווארום דאס איז דאך אן ענין וואס דאס ברענגט די גאולה, אז דאס נעמט ארויס אידן פון גלות, און שכינתא פון גלות, און אלע דורות פון גלות, ווארום דער ענין הגלות איז דאך נישט דער פשט אז דער גלות איז נאר דא, די גלות איז אויך אין עולמות עליונים, ווארום וויבאלד אז זיי זיינען פארבונדן מיט דא למטה, איז דאך אדרבה, מה דאך דא למטה, דעם ארט וואס איז דא תורה און מצוות, און דא איז דער גלות, איז על אחת כמה וכמה אז אין עולמות עליונים.

אז דאס דאר ער נעמט ארויס זיך פון גלות, ער נעמט ארויס זיין זיידן און זיין באבען, דאס מיינט נישט נאר זיין זיידן און באבען דא בעולם הזה, דאס מיינט זיין זיידן און זיין באבען ביז אברהם יצחק ויעקב ביז שרה רבקה רחל ולאה, ווארום אויך זיי זיינען אין גלות, ווארום דארטן למעלה דאך אויכעט א גלות מצד דערויף, און דורך וואס איז דאס? דורך איין פעולה וואס מען קען דאך ניט וויסן, אין איתנו יודע עד מה. אז ס'קען זיין אז דאס איז דער קינד וואס דאס וואס דאס איז די לעצטע נשמה וואס געפינט זיך אין אוצר העליון שנקרא גוף און דורך דערויף ברענגט ער די גאולה. און בשעת ער וועט זיך אריינטראכטן אין דערויף איז די אלע זאכן וואס ער טענה'ט אז ס'איז שווער און מיט מיט מיט הוצאות מיט נאך אנדערע זאכן איז במה נחשב הוא לגבי דערויף אז ער קען ארויסנעמען אלע אידן במשך כל הדורות מיט די שכינה ארויסנעמען פון גלות. און דאס איז נאך ערגער אז אפילו ס'איז דא אזוינע וואס זיי זענען אט א די וואס דארפן איבערגעבן צו א אידן אט א דעם ענין, און זיי מיינען אז מ'קען נישט איבערגעבן אזעדיגע זאכן, און דאס איז א דאס א ענין וואס איז נישט קיין ענין פון צניעות, און דאס וועט נישט פועל'ן אויף יענעם מיט אלע תירוצים ואמתלאות. וואס הייסט עס וועט נישט פועל'ן אויף יענעם? ווער ביסטו אויף אפשאצן אויף אפשאצן א אידישע נשמה? אפילו וואס טוט זיך מיט דיין נשמה ווייסטו נישט, על אחת כמה וכמה מיט יענעמ'ס נשמה. און דער עיקר איז וואס ער שאצט, און כידוע דער סיפור פון רבי'ן נשמתו עדן בנוגע אז די סימפטאמס וואס ער האט געזאגט וועגן אפשעצן א אידן אז ער האט אים געזאגט אים געוויזן אבנים טובות און מרגליות און געזאגט מען דארף זיין א מבין אויף אבנים טובות האט דער רבי נשמתו עדן געזאגט אז אזוי איז אויכעט בנוגע א אידן מען דארף זיין א מבין און דער עיקר איז אז דאס וואס ער שאצט אפ יענעם איז דאס אינעם כיוון בלתי רצוי בשעת ער וואלט אפגעשאצט יענעם העכער ווי ער איז און מצד דערויף וואלט ער גערעדט מיט יענעם. איז הן אמת טאקע ס'איז א טעות, ער שאצט יענעם העכער ווי ער איז, איז אבער ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא איז הן לא לא הפסיד שכר אהבת רעים. נוסף אויף דערויף וואס דער אמת אז ער האט נישט קיין טעות, ווארום בפנימיות ובאמיתות המציאות איז דאך אזוי. כידוע דער פסק פון רמב"ם. משא"כ אבער בשעת ער שאצט פארקערט נידעריגער ווי ער איז און מצד דערויף רעדט ער ניט, איז במילא פארפאלט ער דאך דעם ענין וואס ער דארף אויפטון מיט יענעם, און בפרט אין אזא מין ענין וואס אין דערויף איז תלוי דער ענין פון יכלו כל הנשמות שבגוף אז דערפון גייט מען באלד צו די גאולה האמיתית. איז ברענגט ער אין ליקוטי לוי יצחק אויף דעם מדרש פון משיאין קטן לגדול משיאין קטן לגדולה וקטנה לגדול איז ער מסביר דאס אז דאס איז די ווארט שמע און די ווארט אחד. אין שמע און אין אחד איז פאראן אין שמע אן ע' רבתי און אין אחד א ד' רבתי. שמע איז אותיות שם ע'. שם איז די ספירת המלכות.

און דער א' ח' ניין צוזאמען דאס ט' ספירות דז"א איז דארטן פארקערט דער א' ח' ז"א איז א קטן און דער ד' מלכות איז א גדול דאס איז ער מסביר אין כתר לוי פארט מיט מיט די מיט א מיט א אריכות וואו ער איז אבער נישט מסביר וואס איז דער ענין אין עבודת השם פארלאזנדיג זיך אז מ'וועט אליין וויסן.

זאגט דער רמב"ם, אבן היתה בקודש הקדשים דארטן, מען זאגט בעת שבנה שלמה את הבית וידע שסופו ליחרב, אז גלייך צום בנין בית המקדש, גלייך ווי שלמה האט געוואוסט, און האט געבויט אים, האט ער שוין געוואוסט אז סופו ליחרב, איז נישט קוקנדיג. אויף דעם גדול העילוי והשמחה וואס איז געווען בבנין בית המקדש ביז ווי עס שטייט דאך האט מען געגעסן יעמאלט יום הכיפורים האט מען געגעסן בחנוכת הבית און וויבאלד עס איז געוועזן פארבונדן מיט חנוכת בית המקדש איז דערפאר האבן זיי געהאט עולם הבא פאר דעם ענין וואס מ'האט געגעסן יום הכיפורים איז עס געוועזן א שמחה גדולה ביותר און גלייך יעמאלט האט שלמה המלך שוין געוואוסט אז סופו ליחרב

וואס פון דעם שטעלט זיך די שאלה, די גאנצע בית המקדש איז געווען מיד השם עלי השכיל ס'איז געווען א מגילה, א מגילה פון אייבערשטן, פון ווי אזוי מען דארף בויען דעם בית המקדש איז היתכן אז מצד אז שלמה האט מוסיף געווען אין דעם בית המקדש א זאך מדעת עצמו, מצד דערויף וואס ידע שסופו ליחרב, א זאך וואס איז נישט געשטאנען אין די מגילה. היתכן לומר כן. אויך ניט פארשטאנדיג בנוגע יאשיהו. מיר האבן שוין אמאל גערעדט וועגן דערויף באריכות, אז וויבאלד ס'איז דאך דא א ציווי אז ועשו ארון און מ'זאל אריינשטעלן דעם ארון אין קדשי קדשים, איז ווי האט עס יאשיהו ארויסגענומען פון דארט. און בפרט אז שפעטער די אלע יארן נאכדערט וואס ער האט באהאלטן דעם ארון, האט דאך לכאורה געפעלט אויף יום כיפור אין דער עבודה, ווי האט עס יאשיהו געטאן.

אויך איז ניט פארשטענדיק די ווערטער אויף וואס רשי שטעלט זיך. עס וואלט דאך געוועזן גענוג ער זאל זיך שטעלן אויף די ווערטער איכה ישבה, נאך וואס זיי פארמיידט געווען בדד. בשלמא אויף דעם ווארט איכה אליין געפינט מען בכמה מקומות, אבער בשעת ס'איז דא כמה פעמים די זעלביקע ווארט, אזוי ווי דאך דא כמה איכות, און אויף צו מדגיש זיין אז ער מיינט די אז ער מיינט דעם איכה, זאגט ער איכה ישבה, נישט איכה אליין, דאס הייסט איכה איכה אין חומש און דא גופא אין דער מגילה דא כמה פעמים איכה. אבער ס'וואלט דאך געווען גענוג עפעס צו זאגן איכה ישבה ער זאל זיך שטעלן פארוואס שטעלט ער זיך אויף איכה ישבה בדד. און אויך וואס מ'האט געפרעגט פריער וואס איז נוגע אז ירמיה כתב ספר קינות? ווייטער איז דא נאך א שאלה אז וויבאלד ער האט פריער געווען דרײַ אלף ביתות נאכהער האט ער מוסיף געווען צוריק די אנדערע דרײַ שלש כנגד שלש דארף זיין די דרײַ און די דרײַ לפועל אבער זעהט מען אז ס'איז פראן א פיפטער קאפיטל ס'איז שפעטער פראן דער קאפיטל זכור השם מה היה לנו. נאכהער האט דער רבי מעיר געווען כאן המקום המתאים צו מעורר זיין נאכאמאל אויף די עניינים וואס איז פארבונדען מיט תשעה באב בנוגע די סיומים און אט די אלע עניינים מיט די מבצעים וואס דאס איז אלדינג אויף לקרב את הגאולה. בנוגע צו פירוש רשי אין חומש. פארוואס רשי באווארנט נישט? וואס שטייט אין פסוק דא גם בי פסוק קאפיטל א' פסוק ל ז וואס הייסט גם בי התאנף השם? דא בהקדם נאך א שאלה. ער הייבט דאך אן פריער אז דער אייבערשטער האט געזאגט אז אם יראה איש באנשים האלה, צוערשט פסוק ל ז נישט אריינגיין אין ארץ ישראל

דארף איך זאגן אז קיינער וועט נישט אריינגיין, און טפכם וועלן אריינגיין גלייך די ערשטע זאך, וואס זאגט ער אינמיטן דעם ענין פון כלב מיט יהושע? איז דאס שוין פארשטענדיג בפשטות, דאס קומט בדרך מאמר המוסגר, און דאס האט מען שוין געהאט געלערנט פריער כמה פעמים, אבער רש י האט שוין מפרש געווען אז אינמיטן זאגט מען אן ענין פון מאמר המוסגר, ביים פסוק כי ידעתיו, כי ידעתיו למען אשר יצוה, ווי קומט אהין צו אז דער אייבישטער האט געזאגט אז ער זאגט א ווארט און אברהם אבינו בנוגע סדום ווי קומט אריין דארט אין דער פסוק כי ידעתיו זאגט רש י אז דערמאנט אברהם איז זכר צדיק לברכה דארט די זעלבע זאך רש י אין פרשת וארא זאגט און רש י אין פרשת וארא. אין קפיטל ו' פסוק י ד, זאגט ער מתוך, אז ער זאגט פריער דעם מנין אויך מתוך שהוזקק ליחס שבטו של לוי, במילא הייבט ער אן דא נאכאמאל דעם מנין. פאראן אן ענין בדרך מאמר המוסגר. על דרך זה אויך דא ביי אונז דארף רש י נישט זאגן, ווארום דער בן חמש למקרא ווייס שוין אז ס'דא עניינים פון בנ ד, אז ס'דא עניינים וואס דאס קומט בדרך מאמר המוסגר, איז בשעת ער זאגט אם יראה איש באנשים האלה, און גייט אויספירן וטפכם, אז וטפכם וועלן יא אריינגיין, ער זאגט אבער אז קיינער וועט נישט אריינגיין פון די מרגלים, איז גלייך דארף ער באווארענען כלב בן יפונה און יהושע וועלן יא אריינגיין. און דערויף איז אבער א חילוק פון כלב ביז יהושע, ביי כלב איז דער אויפטו אז ער וועט אריינגיין, לו אתן את הארץ. ביי יהושע איז נאכמער אויפטו, נישט נאר אז ער וועט אריינגיין, נאר ער זאגט כי הוא ינחילנה את ישראל, איז דאך גלייך די שאלה וואס הייסט הוא ינחילנה און ווי אזוי וועט יהושע מנחיל זיין, במילא מוז ער זאגן משה וועט נישט אריין גיין. איז ער מפסיק דאס צווישן כלב מיט יהושע בנוגע משה'ן, ווארום וויבאלד ער דארף דאך מוסיף זיין ביי יהושע גרעסער מ אז הוא ינחילנה, איז דעריבער זאגט ער פריער ביי משה'ן אז אז משה וועט נישט אריין גיין און עמיצער האט נישט שייכות אז יהושע זאל מנחיל זיין. איי דאך די שאלה וואס משה וועט נישט אריין גיין איז דאס א ענין וואס האט זיך אויפגעטון ערשט שפעטער ביי די ענין פון מי מריבה, איז דאס דער פסוק אליין באווארנט, רשי דארף נישט זאגן. ער זאגט גם בי התאנף השם בגללכם, וואס מיינט בגללכם? נישט בגלל דעם ענין פון די מרגלים, נאר וואס איז בגללכם, אזוי ווי עס איז געווען דער ענין פון מי מריבה, און אידן האבן דארט געטומלט דאס, און זיי האבן ארויסגעפירט משה רבינו פון געדולד, וואס דערפאר איז געקומען דער ענין פון מי מריבה. און דער עיקר וואס ער זאגט דא איז בדרך מאמר המוסגר בכדי ס'איז טאקע נישט קיין ענין וואס איז פארבונדן גלייך מיט דירעקט פון מרגלים דאס איז גאר א ענין א אנדער ענין וואס איז געווארן טאקע שפעטער בגללכם וואס הייסט בגללכם נישט מצד די מרגלים וואס האט דערויף אז אידן האבן ארויסגעפירט פון געדולד משה רבינו נאר דאס ברענגט ער דא בכדי בדרך מאמר המוסגר אויף צו מסביר זיין וואס שטייט ווייטער אז יהושע ינחילנה את ישראל. דאס איז בנוגע די רש י אין חומש. יעצט בנוגע דעם זהר, צו דעם ענין וואס דאס אין עבודה, אין דער ענין פון קטנה לגדול גדולה לקטן, אין דער ענין פון שמע מיט אחד. און בכלל ביי יעדער אידן דארף זיין די עבודה פון משפיע און פון מקבל. התחלת העבודה איז א ענין פון מקבל. וואס דאס איז די עבודה פון קבלת עול, אבער נאכער דארף זיין נישט נאר די עבודה פון קבלת עול, נאר דארף אויכעט הארעווען בהבנה והשגה און פארשטיין ביז צו מחדש זיין אין תורה, וואס דאס וואס ער מחדש אין תורה דאס איז ער אויך משפיע אין תורה, וואס דאס איז בנוגע דער ענין צו זיך אליין, ביז אויכעט בפשטות דער ענין פון משפיע להשפיע לזולת, אויפטון אויכעט אויף יענעם.

איז דאס ניט דער פירוש אז ער האט קבלת עול אליין, ער האט נישט קיין רצון ותענוג, נאר א עבד האט אויכעט רצון ותענוג, נאר דאן דער תענוג איז דאס נישט זיין תענוג ס'איז דער תענוג האדון. איז דאס דער פירוש פון שמע שם עין, ס'איז א ענין פון שם וואס דאס איז ספירת המלכות, א ענין פון קבלת עול, און פארוואס לערנט ער תורה און מקיים מצוות, דאס איז נישט מצד א ענין פון השגה נאר מצד דערויף וואס ער ווייס אז כל התורה איז שמותיו של הקדוש ברוך הוא,

נאכער זאגט מען א העכערע דרגה, לאחר וואס איז שוין דא דער ענין פון השגה, פאראן שוין דער ענין פון ז"א, דער ענין פון א' ח' אח, און נאך דערויף איז פאראן דער ענין פון ד', דאס איז א העכערע קבלת עול וואס דאס וועט זיין לעתיד לבא, אז מען זאגט דעם ענין פון נקבה תסובב גבר, אשת חיל עטרת בעלה, איז דא איז פארקערט, דא איז דער ד' איז שוין א ענין פון ד' רבתי, דא איז די קבלת עול נאך העכער פאר דעם אח. וואס דאס איז לעתיד לבא, אבער די אלע ענינים תלויים במעשינו ועבודתינו איצטער, איז אויך איצטער פאראן די סארט עבודה, אז פאראן נישט נאר דער ענין פון שם עין, נאר פאראן אויך דער ענין פון דעם אח ד', אח ד' רבתי, ווי קבלת עול, ווי עס קומט שוין נאך די השגה און העכער פאר איר, וואס דאס כאפט אויך דער ביאור. אז שמע איז לשון יחיד דארט ניטא קיין התחלקות און אחד איז פאראן התחלקות פאראן א און ח און ד שבעה רקיעים וארץ ד רוחות העולם און מבואר בחסידות דא איז די ענין פון קבלת עול סתם אזוי דארט נישטא קיין פרטים מה שאין כן וואס איז דא שוין די השגה לאחר זה די קבלת עול דנקבה תסובב גבר דארט איז די ענין פון פרטים אויכט. בנוגע דעם רמב ם. איז דא פאראן דער ענין וואס דער וואס דער פרט ידע שסופו לחרב און מצד דערויף האט ער געבויט א ארט וואו צו באהאלטן דעם ארון. האט מען געפרעגט די קשיא, מען קען דאך נישט בויען מדעת עצמו איז דאך אלץ געווען א מגילה געווען פון אייבערשטן. און דער פרט איז טאקע געשטאנען אין די מגילה, דאס א דבר פשוט די רמב ם דארף דאס נישט זאגן, וויבאלד אלץ פון יד השם עלי השכיל דאס אויך געשטאנען אין די מגילה, איי נאך וואס דארף מען זאגן, נאך וואס דארף רמב ם זאגן אז שלמה המלך האט געוואוסט איז פשוט, שלמה המלך איז געווען א חכם גדול, און די אלע ענינים האט ער פארשטאנען די טעמי הדבר, אויסער פרה אדומה שטייט אז לא מצא, אבער אלע ענינים האט ער געוואוסט די טעמים, איז האט ער אויכעט משיג געוועזן אז דאס וואס דער אייבערשטער האט אים געהייסן מאכן וואס איז געווען די מגילה האט ער געהייסן מאכן מטמוניות עמוקות ועקלקלות, ער האט געוואוסט אז מצד וואס איז דאס איז עס מצד דעם ענין וואס סוף הבית לחרב. וואס דאס אז דאס איז א ענין אז אז סוף הבית לחרב וואס דעריבער האט אים דער אייבערשטער אים געהייסן מאכן מטמוניות עמוקות ועקלקלות אט דאס אט דאס גופא דער ענין הגלות אז דאס איז מרומז אין דעם אופן מטמוניות עמוקות ועקלקלות עקלקלות איז דאך א ענין פון היפך פון הולך בדרך ישר אז סאיז עקלקלות קרומקייט. און אויך איז דא פאראנען דער ענין פון מטמוניות עמוקות. וואס הייסט מטמוניות עמוקות? די באהאלטענע זאכן שטייען אין דער טיף. דארף דאך זיין אז אויך די באהאלטענע זאכן די סתרי תורה די מעיינות דארפן שטיין אין הפצה אין אן אופן זאל זיין אפן. בשעת אבער דאס מטמוניות עמוקות אז די טיפע ענינים פון תורה שטייען באהאלטן. היפך פון הפצת מעיינות חוצה אט דאס איז דער ענין פון גלות. איז מכל זה איז ידע אז סופו לחרב אויכעט מצד דערויף וואס שטייט דאך עפעס אין זהר אז דווקא דער בית דלעתיד וועט זיין.

ווי האט בכלל געקענט זיין א חורבן? ווי האט געקענט זיין היד שנשתלחה במקדשך. און די אלע ענינים הייבט זיך אן אט מצד דעם ענין פון א אידן. על דרך וואס די גמרא דערציילט אז די כל הענינים פון חורבן איז געווען וואס א איד גופא האט זיך אריינגעמישט דאס געגעבן נתינת מקום, אזוי איז אויך דא בנוגע דעם ענין פון בנין בית המקדש, ווי אזוי האט געקענט זיין א חורבן, ווייל מלכתחילה געווען דער בנין באופן כזה וואס ידע שסופו ליחרב, און מלכתחילה געווען דער בנין באופן כזה, מען האט געבויט מטמוניות עמוקות ועקלקלות פאר דאס וועט זיין דער ענין פון גלות, וואס פנימית הענין שבזה איז, פארוואס האט מען טאקע געבויט אזוי אז זאל זיין דער ענין פון גלות, איז דאס מיט דער כוונה אז זאל זיין דער בית שלישי. בכדי עס זאל שפעטער צוקומען דער בית שלישי וואס דאס איז נאך העכער איז דערפאר האט מען געדארפט בויען דעם בית המקדש באופן כזה וואס ידע שסופו ליחרב וואס על ידי זה איז געקומען דער עילוי פון בית שלישי וואס דוגמא לדבר שטייט בנוגע דעם ענין פון תחיית המתים געפינט מען צוויי קצוות פון איין זייט שטייט בוודאי וועט זיין דער ענין פון תחיית המתים.

נאכהער ס'איז גערעדט אויכעט אן ענין בכלל בתור הדרן אויף הלכות בית הבחירה גערעדט א ווארט אין די גאר אין גאר אין אנהייב הלכות בית הבחירה און אין סוף הלכות בית הבחירה. אין אנהייב הלכות בית הבחירה זאגט די רמב"ם אז מצוות עשה לעשות בית להשם. אז זאל זיין מוכן אויף להקריב קרבנות, און דער רמב"ם לייגט זיך צו וחוגגין אליו שלש פעמים בשנה. וואס וואס פארט דא אריין דער רמב"ם מיט חוגגין אליו? דאס הייסט אז וואס די כוונת הבית איז צוליב צוויי זאכן, איינס איז צוליב דעם ענין פון קרבנות, און שנית איז צוליב להחגיג שלש פעמים בשנה. וואס די צוויי עניינים דאס איז בכלל דאס כולל אין זיך די צוויי סוגים פון בין אדם למקום בין אדם לחברו. קרבנות איז דער ענין פון בין אדם למקום, און די חוגגין בחגיגה דארף זאל זיין אז זאל זיין אלע נך הלוי אשר בשעריך והגר אשר בשעריך מיט אלע דאס דער ענין פון בין אדם לחברו דאס דער תכלית פון בית המקדש אז פועל'ן אין די ביידע עניינים וואס דאס איז אזוי בנוגע בית המקדש און על דרך זה אויכעט עבודה בזמן הגלות וואס צוליב דעם איז געווען דער חורבן דארף זיין ביידע עניינים סיי בין אדם למקום און סיי בין אדם לחברו ווי גערעדט פריער האמת והשלום אהבו וואס דורך דעם וועט זיין דער בית השלישי און אין סוף רמבם זאגט ער אין סוף הלכות בית הבחירה אז אלע טאג פלעגט מען בודק זיין בודק זיין די כלים. און פלעגט מאכן נרות מיט ליכט, חוץ מלילי שבת, וואס בלילי שבת פלעגט מען נישט זיין בידם נר, נאר בודקין בנרות הדלוקים שם מערב שבת. דער רבי גערעדט דעם ענין אין רוחנית, אז שבת איז דאס דער יום שכולו שבת, און ווי דער יום שכולו שבת וועט אויך זיין די ענינים פון בית המקדש, מיט שמירת המקדש, מיט כבוד המקדש, מיט אלע פרטים. און ווי אזוי וועט עס יעמאלס זיין? וועט עס זיין? יעמאלס וועט מען נישט מאכן קיין נייע נרות, נאר דאס איז בנרות הדלוקים מערב שבת, עס איז די גילויים דלעתיד איז דאך תלוי במעשינו ועבודתינו איצטער בערב שבת דורך דעם נר מצוה ותורה אור וואס מען מאכט איצטער ערב שבת. בנוגע די רשי אין איכה, האט דער רבי גערעדט אז דאס איז דער, פארוואס שטעלט זיך צו דאס וואס רשי זאגט ירמיה כתב ספר קינות, למאי נפקא מינה ווער האט עס געשריבן, פשוט דער בן חמש למקרא לערנט אן ענין דארף ער וויסן גלייך וואס דאס איז, אין די אנדערע חמש מגילות איז אדער עס שטייט צום אנהייב גלייך ווער האט עס געזאגט אזוי ווי בקהלת שטייט האט עס געזאגט שלמה המלך אדער עס איז פארהאן דער נאמען פון אזוי ווי בתרי עשר איז אין יעדער ספר אדער עס האט א נאמען אז עס איז אנדערש ווי ישעיה ירמיה יחזקאל דער רוב פון תרי עשר האבן א נאמען איז אדער דער ספר גופא האט האט א נאמען אדער עס שטייט צום אנהייב פון ספר ווער האט עס געזאגט דא איז ניט עס האט א נאמען ניט עס שטייט ווער האט עס געזאגט זאגט אים רשי ווער האט עס געזאגט.

איז דאס ברענגט רשי דעם פסוק ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמה, נישט דברים כהמה, דברים כהמה איז שלש כנגד שלש, וואס אבער דברים רבים כהמה, עס ליגט קוים נאך עפעס, דאס איז דער פינפטער קאפיטל. פארוואס שטעלט זיך רשי אויף איכה ישבה בדד? לכאורה האט ער דאך געדארפט ברענגען נאר די ווערטער איכה ישבה ווי גערעדט פריער, איז ווייל ער וויל דאך זאגן ירמיה כתב ספר קינות, און ער וויל דאך רעדן וועגן די גאנצע מגילה, וואלט ער זיך געשטעלט איכה ישבה קומט דאך אויס אויף דעם קאפיטל, שטעלט ער איכה ישבה בדד, וואס דאס הייסט דאס דער נאמ דאס דער אנהייב פון דעם כלל פון די כללות פון דער מגילה פון כללות ספר קינות. פון וואס דא זעט מען אויכעט אז וואו מרומז איז אין פשטות, זעט אין יעדער פאל זאגט צוויי ווערטער,

וואס דאס קומט אויך דער קשר מיט אבות וואס מען זאגט ישב בדד וידום כי נטל עליו, וואס די משנה ברענגט דאס אז אחד שיושב ועוסק בתורה הקדוש ברוך הוא קובע לו שכר, איז די פשט וואס הייסט אחד שיושב ועוסק בתורה, ווי קומט אזא מציאות אז נאר איין איד לערנט תורה? ווי קען ער דאָס נישט פּועלן אויף נאָך אַ איד? בשעת משיח וועט קומען וועט זיין מלאה הארץ דעה את הוי' כמים לים מכסים, און אַלע לערנען תורה, על כל פּנים פּועל אויף עשׂרה, פּועל אויף נאָך איינעם, זאָל זיין צוויי. איז דאָס אַזאַ מציאות פון גלות וואָס ישב בדד. ער זיצט איינער אַליין, ער האָט נישט מיט נאָך איינעם צו לערנען תורה. און אף על פּי כן זאָגט מען אים, אַז אפילו בשעת ער שטייט אין אַזאַ מצב וואָס ער איז נאָר אחד יושב ועוסק בתורה, איז ווייסט ער אז ישב בדד. און וידום. ער האט נישט קיין טענות, ער האט נישט קיין טענות איז ער דעם אייבערשטן דאס מקבל. איז זאגט מען איז יעמאלט איז כי נטל עליו. ווי דער רמב"ם טייטשט אז דאס איז א ענין וואס ער נעמט גאנץ תורה נעמט ער יעמאלט. און דאס איז א ענין וואס אדרבה דאס גוף אז ער נוצט עס אויס איז אן טענות און ער נעמט דעם גלות גוף אין א מעמד ומצב פון ישב בדד און אף על פי כן ער עוסק בתורה איז דורך דעם אדרבה ברענגט עס אין א עליה וואס דאס איז דער קשר פון דעם בדד מיטן צווייטן בדד אז דווקא אט דער בדד דאס דערלאנגט אין דעם בטח בדד עין יעקב.